ספר עמוס פרק ב', נאך עמון קומט זיין אלט חבר מואב, כה אמר אדינוי, על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו, על שרפו עצמות מלך אדום לשיד, וואס האט ער געטון? ער האט פארברענט די ביינער פון מלך אדום מיט סיד, אינטערעסאנט, ביז יעצט האט געהאט פראבלעמס אז מענטשן גייען צו אדום, אדום אליינס איז א רשע, זעהט אויס אז צו שלאגן אדום פאר נאו ריזען איז אויך נישט קיין וועג, עפעס איז געווען א פייט צווישן מואב און אדום, און ער האט עפעס פארברענט עצמות די ביינער פון די מלך אדום, צו לעבעדיגערהייט צו טויטערהייט, על כל פנים ס'האט געהייסן א עוולה, דאס זעט אויס אזוי ווי רולס אוו וואר, יא מ'קען האבן א מלחמה אבער דאס איז שוין א לעוול פון רשעות וואס מ'טאר נישט טון. וואס גייט געשען? ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות. קריות איז זעט אויס א שטאט אין מואב אונז זעהן דאס לשון אנדערע פלעצער אויכעט. ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר, ענליך צו וואס מ'האט געהאט פריער, ס'קומט א ער וועט שטארבן מיט א שאון, שאון זעט אויס א רעש א מלחמה עפעס אזא סארט מצב, ס'קען זיין מלחמות תרועות, מ'בלאזט שופר ביי מלחמה יא די נויז, והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו, אויכעט אזוי ווי אונז האבן געזען שוין ביי עמון, זייערע שרים, זייערע מלכים, זייערע שופטים שטייט דא אפשר, אינטערעסאנט אפשר עמון, מואב איז געווען אזוי ווי תקופת השופטים, עמון איז מלכים, על כל פנים אלע פון זיי וועט מען הרגענען. אמר אדינוי. יעצט קומט אן צו יהודה. זעהט אויס אז יהודה איז דא איז איינער פון די ליסט פון די אנדערע פעלקער, יא, נאכדעם גייט ער אנקומען צו ישראל.

האט זיי פארנארט, האט זיי מתעה געווען פארבלאנדזשעט זייערע שקרים וואס זייערע עלטערן זענען געגאנגען נאך דעם, דאס רעדט זיך לכאורה פון עבודה זרה, הגם ס'שטייט נישט, אבער ס'איז אינטערעסאנט, יא, אונז רעדן אלעמאל מ'דארף גיין מיט דרכי אבות, דער נביא זאגט אז זיי זענען געגאנגען מיט די שלעכטע דרכי אבות, יא, דרכי אבות מערקט מען פון גוטע זאכן. און וואס גייט געשען וועגן דעם? ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלים, זעלבע זאך. יעצט קומט מען פיינעלי אן צו די פוינט, וואס איז מיט ישראל? כה אמר אדינוי, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו, וואס האבן די אידן געטון? אה, יעצט קומט א גאנצע ליסט, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. אויך א פסוק וואס מ'נוצט, חזל דרש'ן עס אויף מכירת יוסף, אבער פשוט מיינט זיי האבן פארקויפט פאר געלט א צדיק, א ארעמאן פאר שיך, ס'הייסט זיי רעכענען זיך נישט מיט די ערליכע אידן מיט די ארעמעלייט די ענווים די פשוטע מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט און דער גביר ער פארקויפט אים פאר א קנעכט אדער איך ווייס ער פירט זיך פון אים אומריכטיג ס'הייסט ער פארקויפט אים פאר אביסל געלט פאר אפאר שיך השואפים על עפר ארץ בראש דלים ס'הייסט זיי טרעטן אויף די ערד אויף די קאפ פון די ארעמעלייט כאילו זיי זענען זאמד ודרך ענווים יטו די וועג פון די ענווים מיינט אין פסוקים אסאך מאל נישט דווקא א עניו ער האט די מידת הענווה. עניו מיינט א שפל, א נידריגע, א פשוטע מענטש, א עני, א עניו, ס'קען זיין די זעלבע זאך, און זיי זיי פארדרייען זייער וועגן, דאס הייסט זיי לאזן נישט, זיי זאלן נישט מצליח זיין. ואיש ואביו ילכו אל הנערה, למען חלל את שם קדשי, א מענטש און זיין טאטע גייען צוזאמען צו א נערה, צו א צו א זונה אדער א נערה מאורסה, א אישה וואס איז אסורה, פארוואס? דאס איז אלץ א חילול השם. דאס הייסט ס'איז א גרויסע עוולה, געווענליך אז מענטשן טוען אזעלכע עבירות זנות, מ'גייט נישט מיט די טאטע צוזאמען, דאס שעמט מען זיך, די טאטע גייט עקסטרא, די זון גייט עקסטרא, אבער דא רעדט מען אז ס'איז אזא זנות בפרהסיא, די טאטע גייט צוזאמען מיט די זון, אדער קען מען זאגן ס'מיינט נישט דווקא זיי גייען צוזאמען, זיי גייען צו די זעלבע, כאילו, ס'ענק, אזוי ווי געזאגט פריער, ענק און ענקערע טאטעס און אלע און דאס. ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח, ויין ענושים ישתו בית אלהיהם. דאס הייסט זיי נעמען חובל, עם, חובל, תחבול בגד אלמנה, זיי נעמען משכונות פון די ארעמע לייט, און נאכדעם נעמען זיי די משכונות און אויף דעם בגדים חבולים יטו לייגן זיי זיך אראפ אויף די זייט אזוי ווי המטה יא מאכט הסיבה, ווען ער מאכט הסיבה ביים א מזבח ער מיינט ער מאכט א קרבן, אויף וועם ליגט ער? אויף וועמענס בגד ליגט ער? אויף וועמענס דאכענע בעצם ליגט ער? אויף א ארעמאן וואס האט אים געגעבן א משכון, אדער די זעלבע זאך ווען ער גייט טרינקען וויין אדער מאכן ניסוך היין ביים בית אלהיהם אין זייער גאט אין א בית המקדש אדער אין א פלאץ נעמט ער יין ענושים וואס האט געשטראפט האט עס צוגעכאפט פון א צווייטן דאס הייסט דאס אזוי ווי מ'זאגט מ'זאגט ס'איז נישט קיין דרך ארץ הקריבהו די אייבערשטער וויל נישט מ'זאל מאכן פאר אים סעודות מיט די געלט פון ארמע לייט. ואנכי, יעצט זאגט ער וואס, מילא וועסטו פרעגן אקעי וואס וויל איך פון זיי, וואס איך האב עפעס פון זיי, זענען מיך עפעס שולדיג, די תירוץ איז יא זיי זענען מיך עפעס שולדיג, ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם, אשר כגובה ארזים גבהו, וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת, איך האב פאר זיי, כ'האב זיי געטון אסאך ארבעט, איך האב פאר זיי משמיד געווען די אמורי, די גרויסע גוים, זענען אזוי הויעך, ווי ארזים, אזוי שטארק ווי אלונים זענען צוויי סארט ביי, ביימער, און כ'האב זיי, כ'האב זיי צעשמעטערט זייער פירות און זייערע שרשים, דאס הייסט כ'האב גוט, כ'האב גוט גענומען קער פון די גוים וואס האבן געשטערט פאר די, פאר די ישראל. און וואס, וואס נאך? ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים, ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה, לרשת את ארץ האמורי. יא, איך האב ענק גענומען פון מצרים, איך האב ענק געפירט פערציג יאר אין מדבר אויפן וועג נאך אנצוקומען צו ארץ האמורי, צו ארץ כנען. און וואס, און וואס נאך האב איך געטון? ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, איך האב געמאכט פון ענקערע קינדער נביאים פון ענקערע בחורים נזירים, דאס הייסט איך האב ענק מכשיר געווען, איך האב געמאכט א ממלכת כהנים נביאים נזירים, און אפשר מען פארשטייט זיך דא קומט מען אן צו די נביא וואס ער זאגט מוסר, וואס פאר דעם האבן זיי נישט ליב, האף איין זאת בני ישראל, איז דען דאס נישט ריכטיג אידישע קינדער? נאום אדני, און וואס האבן ענק געטון? ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים צויתם לאמור, צויתם לאמור, צויתם לאמור, לא תנבאו, ענק האבן געזען א נזיר, א גוטע זאך, האט ער גערוידעפט אים, האט אים נישט געלאזט, האט אים געמאכט טרינקען וויין, און געפארסט צו זיין אויס נזיר, איז געווען א נביא, מען זאגט אה, זאגט נישט קיין נבואה, כאילו, דאס איז דאך א גוטע זאך, דאס איז דאך א וועג וויאזוי מען האלט אין טאטש מיט די אייבערשטער, יא. ממילא וואס וועט געשען? הנה אנכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר, איך גיי ענק מאכן שווער, אזוי ווי א עגלה, אזוי ווי א א א וואגן וואס איז פול מיט עמיר, פול מיט תבואה און ס'איז ס'מוטשעט זיך אזוי, אזוי גייט ענק שווער זיין, ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו, א דער אפילו דער וואס איז קל, דער וואס קען גרינג לויפן, א קל ברגליו, וועט נישט קענען אנטלויפן, און דער שטארקער וועט נישט האבן קיין שטארקקייט, דער גיבור וועט זיך נישט קענען ראטעווען, ותופש הקשת לא יעמוד, דער וואס האלט א פייל און בויגן וועט נישט קענען שטיין אין די מלחמה, וקל ברגליו לא ימלט, די זעלבע זאך, ורוכב הסוס לא ימלט נפשו, אפילו דער וואס האט א פערד, קען פארן אויף זיין פערד וועט זיך אויך נישט קענען אנטלויפן. ואמיץ לבו בגיבורים דער גרויסער גיבור, ערום ינוס ביום ההוא עט אויך אנטלויפן נאטעק נאקעט אין דעם טאג ווען ס'גייט געשען די פורעניות, נאום אדני, דאס זאגט דער אייבישטער.